די וואכעדיגע סדרה, פרשת שלח, איז א מורא'דיגע מוסר השכל, א מורא'דיגע מוסר השכל, ווייל מען נעמט גרויסע מענטשן, פירערס פון כלל ישראל, אנשים, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, און מען גייט מען שיקט זיי אויף א שליחות אויף ארץ ישראל און זיי קומען צוריק און רעדן לשון הרע זיי קומען רעדן קעגן משה רבינו יהושע בן נון ער האט באקומען א ער האט באקומען א ברכה קה יושיעך מעצת מרגלים און די אנדערע נעבעך זענען אינגאנצן אוועק געפאלן זעהט פון דעם אז א מענטש דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן. אלץ בלייבן מיט משה רבינו, אלץ בלייבן מיטן צדיק אמת. איך האב עס געזען דא יארן אויך אין ברסלב אין היכל הקודש. אנשים ראשי בני ישראל המה חשובע גרויסע מענטשן. און למעשה איז גארנישט געבליבן פון דעם, למעשה איז גארנישט געבליבן פון דעם. דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, רבונו של עולם העלף מיך איך זאל בלייבן מיט משה רבינו, איך זאל בלייבן מיט משה רבינו. איינער פון מיינע נאנטע חברים האט אמאל געווען מוהרא"ש, ביי מוהרא"ש אין שטיבל, א ר' משה, האט מוהרא"ש געזאגט, דיר געב איך, דיר געב איך א ברכה, קה יושיעך מעצת מרגלים. גיב מיר א ברכה. דיר געב איך א ברכה, זאלסט נישט הערן קיין לשון הרע, זאלסט נישט אננעמען קיין לשון הרע, זאלסט אלץ בלייבן ביים צדיק. מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם. דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט עפעס קליינע מענטשן, דאס זענען געווען אויסדערוועלטע מענטשן, אויסדערוועלטע מענטשן, כולם אנשים ראשי בני ישראל.

דו דארפסט גיין, איך מיין מ'גייט אריין גיין ארץ ישראל, איך מוז עס גיין אויסטשעקן, איך מוז עס גיין קוקן די די די די די לאנד, וועסטו זען, משה רבינו זאגט ס'קומט א פלאץ ארץ זבת, איך מוז עס גיין קוקן, נו גיי קוק עס, גיי קוק עס וועסטו זען דארט, און וואס דער אייבערשטער מאכט גוט, קומט ער צוריק אז דאס איז שלעכט פאר אים, אלע מעלות זענען ביי אים חסרונות. און נאכדעם האבן זיי אנגעפאנגען צו וויינען א גאנצע נאכט, האט דער אייבערשטער געזאגט אתם בכיתם בכיה של חינם, עטץ האט געוויינט אומזיסט, איך וועל שוין מאכן אז מען זאל שוין האבן אויף וואס צו וויינען, איך וועל שוין מאכן מען זאל האבן אויף וואס צו וויינען, איז שוין געווארן דער חורבן בית המקדש אויך געווען אין יענעם נאכט. איז א מורא'דיגע מורא'דיגע מורא'דיגע מוסר השכל די וואכעדיגע סדרה, מען לערנט די פרשה ווערט מען ממש. וואס איז די מעשה? וואס איז די מעשה דא מיט אידישע קינדער? האסט דאך משה רבינו, האסט דאך דעם אייבערשטן, דער עולם וויינט, וואס גייט זיין? דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער געבט דיר אלעס. נאר יהושע בן נון, זיי האבן זיך מוסר נפש געווען, באקומען א ברכה פון משה רבינו, און כלב איז געלאפן צו מערת המכפלה מתפלל זיין. און וואס איז שוין געווען דארט? וואס האט ער געזען דארט?

זעט אויס ווי ס'איז ווייט אוועקגעריקט פון מצרים, שוין אסאך סדרות, ס'איז יעצט נאך מצרים, ס'איז יעצט גייט מען זיך וואלגערן פערציג יאר מדבר, עס איז עס איז געווען נאך, עס איז יעצט געווען, גלייך נאך מתן תורה, מען גייט גלייך, ווער ס'קען די מעפ, מען גייט גלייך אריין אין ארץ ישראל, יעצט זיך וואלגערן, פערציג יאר זיך וואלגערן, דער רעדט שלעכטס אויף ארץ ישראל, דער רעדט שלעכטס אויף משה רבינו, דער רעדט שלעכטס אויפן אייבערשטן, אלץ איז געווען קעגן דעם אייבערשטן. אלץ איז געווען קעגן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז דאך אזוי גוט צו א מענטש, דער אייבערשטער מאכט נאר גוטס מיטן מענטש, אלעס איז נאר לטובתו, אלעס פאר זיין טובה, א מענטש ווייסט נישט אבער עס איז נאר לטובתו, וואס א מענטש גייט אריבער, אפגערעדט אפילו יסורים, מוהרא"ש ברענגט דעם מדרש. א מענטש דארף מחזיק טובה זיין פאר די יסורים, א מענטש דארף מחזיק טובה זיין צום אייבערשטן, דאנקען דעם אייבערשטן פאר די יסורים, ווייל די יסורים דאס ציט אים, דאס ציט אים, דאס דערמאנט אים צום אייבערשטן. א צדיק ער איז פארקערט, ביי אים, דער רבי טייטשט, ומשה עלה אל האלקים. משה רבינו עלה, ווי ער איז ארויף געגאנגען העכער העכער העכער העכער איז ער אלץ געגאנגען צום אייבערשטן, דער רבי געווענליך ווער דינט דעם אייבערשטן? א מענטש וואס איז צובראכן, האט נישט גארנישט, חלק ב', סימן פ"ב, א מענטש האט נישט גארנישט, איז ער דינט ער דעם אייבערשטן, הייבט אן ארויס צו גיין פון זיין מצר, הייבט אן ארויס צו גיין פון זיין לאך, הייבט אן ארויס צו גיין פון זיינע יסורים, פארגעסט ער פון אלעס. פארגעס דערפון אלץ. זאגט דער רבי. בגשמיות אן אירועים ווי קיט מיר אריין צו די צווייטע חלק פון פאר בייז שיש אדם שילה מאטע בדחק אז מענטשן זיי דאחק איז זיי יאווער דער שם מה קרויס אבער קשינס אלו למעלה ווען ער גייט ארויף שנתעשר אזי שוכח בהקדוש ברוך הוא, פארגעסט ער פונעם אייבערשטן, זאגט דער רבי דאס האט דוד המלך געבעטן, ואחר כבוד תקחני, זיי מיך מקרב מיט אזא מין התקרבות פון משה רבינו אז אפילו ווען ס'וועט מיר אפילו ווען איך וועל גיין העכער און העכער ומשה עלה, איז ווייטער געווען אל האלקים, ער איז אלץ געגאנגען צום אייבערשטן, אלץ געגאנגען און געוויסט אז דער אייבערשטער איז אלעס. אז א מענטש האט יסורים, זאגט דער זאגט די מוהרא"ש ברענגט א מדרש, דארף מען מחזיק טובות זיין די יסורים, ווייל דאס ברענגט אז מען זאל געדענקען אז דא א באשעפער, ווען נעמט א מענטש א תהילים, ווען נעמט ווען נעמט א מענטש א ליקוטי תפילות, ווען נעמט א מענטש א ווען א ווען גייט א מענטש צו א ציון פון א צדיק, ער געכאפט עפעס א ציפ, ער געכאפט עפעס א שטויס, ער געכאפט עפעס גייט אריבער אויף אים, אוי, מארגן פארטאגס מיר גייען צום ציון. זאלסט מיך אויפוועקן מארגן מיר גייען צו א ציון פון א צדיק מיר מוזן גיין זיך אויסוויינען כ'האב אמאל געטראפן א לובאביטשער חסיד ביים ציון זאגט ער מיר איך פלעג כאפן ציפעס דעמאלטס פלעג איך גיין צום אייבערשטן ער געדאוו ער געארבעט דא דענקסט גרשון דענקסטו ער מאכט די פענסטערס מיט די טירן א טייערע איד שוין זאגט ער מיר איך פלעג כאפן ציפעס עפעס מיט די הארץ געלאפן צום ציון עפעס מיט די מאגן געלאפן צום ציון, ביז ער האט געמאכט א חשבון האט ער געזאגט פאר זיין אידענע, איך גיי גיין צום ציון איינמאל א וואך, איך גיי נישט ווארטן אז מען זאל מיך ציפן און שטויסן און דערמאנען, וואס דאס איז די מציאות, ווען ווען ווען גייט א מענטש צום תהלים, מוהרא"ש האט אלץ געזאגט, קוק אין בית מדרש ווער זיצט מיט א תהלים? ארעמאן. ארעמאן זיצט מיט א תהילים, אויב זעסטו א איד א נגיד א עושר זיצט מיט א תהילים, מסתם גייט עפעס איבער, סתם אזוי וואס דארף ער א תהילים, ער פילט זיך ביי זיך ער איז אליינס די עשירים גייען דאך ארום מיט מיט מחשבות זיי זענען זיי זיי זענען כביכול.

ס'שלעפט אים צו א תהלים, ס'שלעפט אים צו א ציון פון א צדיק, ס'שלעפט אים צו א דאווענען. אה, שלום עליכם, ווי קומסטו אין בית מדרש, שחרית, מנחה, מעריב, שוין לאנג נישט געקומען. יא, איך האב אפגעמאכט איך מוז קומען ווייל אין די ביזנעס, איך האב אפגעמאכט איך מוז תשובה טון, איך האב געזאגט פאר מיין שותף, געענדיגט. מעשים בכל יום. א מענטש הייבט אן קומען אין בית מדרש, אה, שלום עליכם.

נאר טובות. אפילו מ'גיט א פליק פאר א פארחלומ'טע מענטש. אבער דאס דאס איז שוין ווען ס'קומט דער אייבישטער זאל אפהיטן זאל נישט קומען זאל נישט האבן קיין יסורים דער אייבישטער העלפן מ'זאל מ'זאל מ'זאל מ'זאל נישט פארגעסן פונעם אייבישטן. מ'זאל אלץ געדענקען ווען ס'גייט גוט אייבישטער און דאנקען דעם אייבישטן לויבן דעם אייבישטן. מ'זאל נישט מאכן קיין קבלות ווען מ'כאפט א ציפ אדער מ'כאפט א שטויס. מאכן קבלות איך מוז מיך מקבל זיין אויף א נייע קבלה ווייל. איך בין געווען אויפגעשטאנען היינט צופרי און איך וואק און איך גיי און איך קום און איך בין געזונט, איך מוז מקבל זיין א קבלה. נישט געהערט אזא זאך? נישט געהערט אזא זאך? איך האב געהאט א קינד, איך גיי זיך מקבל זיין יעצט א קבלה? וואס? שוין דורכגעגאנגען דריי יאר נאך די חתונה, איך האב נישט קיין קינדער, איך מוז מאכן עפעס א קבלה? פארוואס? פארוואס צו גיין אזוי? גיי לכתחילה, אין חבד איז דא א ווארט לכתחילה אריבער. ס'געפעלט יעדן דעם ווארט וואלווי. גיי לכתחילה נישט אקעי אונז וועלן מוזן מאכן עפעס א אונז גיימער געבן געלט פאר די און די צדקה צוועק אז אונז זעמער געהאלפן ווערן פארוואס געהאלפן ווערן אונז געבן מיר געלט פאר צדקה פאר די צדקה ווייל איך בין אזוי דאנקבאר דעם אייבערשטן אז איך בין געזונט און מיין ווייב איז געזונט און מיינע קינדער זענען געזונט גיי איך יעצט מאכן א קבלה לאזעך

אלעס גייט מיר גוט, איך בין געווארן צוטומלט, וואס גייט פאר, וואס איז געשען, עס האט אנגעפאנגען, עפעס גייט לעצטענס, איך ווייס נישט, און די קינד פילט נישט גוט, און דער פילט נישט, מיין ווייב, און די ביזנעס, די מענעדזשער, און ביי אים, ביי אים, איך האב דאך אפגעזאגט, מען ווערט צוטומלט, דאס איז שוין די טובה, דאס איז שוין די טובה, דאס איז, דאס געט דיך, מען האט דיך פרובירט צו וועקן, מען האט דיך פרובירט צו געבן דרשות, מען האט דיך פרובירט צו שרייבן בריוון. ס'איז פארשטאפט, ס'איז פארשלאפן, ס'איז נישטא צו וועם צו רעדן, אה, האסט דיך אויפגעוועקט, האסט דיך אויפגעוועקט, מ'האט געגעבן א גוטע שטעך, דאס ברענגט מדרש, צריך האדם להחזיק טובה להקדוש ברוך הוא על היסורים, דער איד, א מענטש דארף דאנקען דעם אייבערשטן ווען ס'קומט אויף אים יסורים, ווייל דאס איז אים שטופט אים צום אייבערשטן. דאס שלעפט אים צום אייבערשטן. איז סך הכל אמער איך ווייס נישט, דאס איז ממש איך ווייס נישט וויאזוי דער אייבערשטער טוט עס מיט מיר, קוק אריין פרשת שלח, וויאזוי די מרג, וואס דער אייבערשטער האט געטון פאר זיי נאר זיי צו ראטעווען זייער לעבן, מ'זאל זיי נישט כאפן אז זיי זענען מרגלים. און אלץ האבן זיי אויסגעטייטשט אויף פארקערט, אלץ האבן זיי געזוכט ווי מען קען חוזק מאכן שפעטן פון משה רבינו. דאס איז א מורא'דיגע מוסר, מען לערנט פרשת שלח ווערט מען נתעורר לתשובה, משה רבינו האט דיך דאך געהאלפן, משה רבינו רעדסט לשון הרע? דו הערסט לשון הרע? אלע האבן אנגעפאנגען וויינען, גייט עס דריי טאג גייט עס טראל, דו הערסט לשון הרע, ווייסט נישט וואס דאס איז די ריזיגע פרוכט, דו הערסט לשון הרע, אויף וועם מ'רעדט לשון הרע, אויף משה רבינו וואס האט דיך ארויסגענומען פון מצרים, אויף משה רבינו וואס האט דיך ארויסגענומען פון מצרים, זאל מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, קיינער איז אויף דעם נישט פארזיכערט, אוודאי זענען געווען כולם אנשים ראשי בני ישראל הם, זענען געווען גרויסע מענטשן. מען גייט אלע סארטן בחינות, מען לערנט די ספרים, מען טייטשט דאס אזא בחינה, מרגלים האבן אים געהאט אזוי, מרגלים האבן אים געהאט אזוי, אהין מיט אהין, ביז ס'גייט ארויס קעגן משה רבינו, אלע געשטארבן מיט א מיתה משונה, רשי זאגט עס זיך ארויס, די צינג איז ארויסגעקומען ביזן טבור און עס איז אנגעפאנגען קריכן ווערים, אלע זענען זיי געשטארבן מיט א מיתה משונה, ווייל דו רעדסט קעגן די צדיק, דו רעדסט קעגן דעם אייבערשטן.

די ערשטע חלק סימן קוף כף גימל והעיקר והיסוד שהכל תולי בו לקשר עצמו להצדיק שבדור ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה דבר קטן ודבר גדול ולבלי לנטות חס ושלום מדבריו ימין ושמאל און מען בעט דעם אייבערשטן מען זאל וויסן נישט נישט ווערן אפגעפאפט אבער די עיקר און די יסוד וואס אלעס איז תלוי אין דעם אלעס איז תלוי אין דעם אנשי שלומינו מען גייט זוכן א שידוך מען גייט זוכן א בחור ווער איז א גוטער בחור קוק איין זאך האט ער אמונה האט ער אמונת חכמים האט ער אמונת חכמים ער איז צוגעבינדן צום רעבן דער רבי איז ביי אים זיין לעבן שוין מיט א היט, אן א היט, אזא סארט היט, א לאנגע רעקל, א קורצע רעקל, אהער מיט אהין, דאס איז שוין אלס פלאס, פלאס, פלאס, פלאס, פלאס, פלאס. ענדיגט א ענדיגט א מסכת, פלאס. אבער וואס דארף איך קוקן? וואס איז דאך די, וואס איז די נקודה? די נקודה, וואס איז, מיט וואס מעסט מען די מענטש? מיט וואס מעסט מען די מענטש בכלל? אזוי אויף גוטע חברים. א חבר איז זייער א גוטע זאך, א חבר קען דיך ארויפברענגען די העכסטע פלאץ, א חבר קען דיך. חבר קען דיך אומגליקליך מאכן, ווי ווייס איך ווער ס'איז מיר א גוטער חבר, ווי ווייס איך מיט וועמען צו רעדן, ווי ווייס איך ווער ס'איז גוט, קוק איין זאך, האט ער אמונת חכמים, ער איז צוגעבינדן צום רעבין, אקעי, ער האט אזא שיינע קאר, האט ער א מער חסידישע קאר, מער א צוקראכטע קאר, האט ער מער א פענסי קאר, דאס איז שוין, דאס איז. ס'איז מיין סארט חברה, ס'איז זיין סארט חברה, ס'איז שוין נישט דאס, קוקט מען, קוקט אויף די מענטש, האט ער אמונת חכמים? דער רבי דאס איז ביי אים זיין לעבן? אדער דאס איז א דזשאוק זאך? געמאכט א דזשאוק אויפן רבי, דאס איז ביי אים לעבן? דער רבי'ס ווערטער האט ביי אים א חיות, מען רעדט פון רבי'ן איז ביי אים ממש, מען רעדט פון פון.

אבער דאון טאלס דארף ער דאך קען זיך נישט גיין אנגעטון מיט א ווייסע העמד גייט ער אנגעטון מיט א בלויע העמד דאס איז מיין בלויע בעקיטש דאס איז מיין בלויע בעקיטש איך דין דעם אייבערשטן מיט מיין דאס איז מיין בלויע בעקיטש וואס קוקסטו אויף מיר אזוי ווי איך בין כאילו עפעס א כ'ווייס עפעס א אנדערע סארט ניין, מען רעדט מיט די מענטש אפאר דיבורים זעהט מען די קאפ איז ערגעץ אנדערש די קאפ, און מען קען סתם אמאל רעדן מיט א כ'האב בחורים וואס גייען אנגעטון אביסל אזוי אזוי, אסאך מאל קומט א בחור פארציילט מיר יעצט איז ער געגאנגען מיט א קאר פארעכטן אין א פלאץ דארט ארבעט איינער מיט שמונה בגדים ערשטע מיט שווארצע זאקן, שוין הייבט אן ער זעהט א בחור מיט א פאלא שירט שוין הייבט ער אן זאגן צואה צואה דאס איז כ'האב געהערט ביי די גוים יעדע ווארט צואה עפעס עפעס עפעס גייט נישט אריין דער בחור פרעגט ווי וואס וואס כאפ איך פונקטליך האסט אריין געגאסן אויל ביסט ביסט געווארן אביסל אנגעשפריצט נו ווי קומט יעצט אריין די ווארט צואה און דער קוקט אים אן אזוי פון די לבנה און מער האט ער שוין נישט ארויסגעזאגט דעם ווארט צואה ער גייט מיט אזא סארט העמד סאו ער קען דערהייבן שמוציגע ווערטער, ער גייט מיט א זיידענע גארטל ער קען נישט דערהייבן, קוק וואס די מענטש איז, קוק וואס די מענטש איז, דאס איז א גוטע חבר, ער לעבט צום רעבן, דער רבי איז זיין לעבן, און אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם אז מען זאל זוכה זיין צו קענען אוועקלייגן להשליך מאתו כל החכמות, לייגן אלע חכמות לסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל. א מענטש האט דאך נישט קיין שכל, א מענטש פארשטייט עס נישט. ס'איז בכלל א שטארקע קשיא, ווייל דער רבי זאגט, גאר א שטארקע קשיא. מוהרא"ש האט אסאך גערעדט פון דעם. אז דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר"ן, די ערשטע חלק ל"ו, זאגט דער רבי, אז א מענטש, זה כלל גדול, הער א לשון פון רבי'ן, שאי אפשר לשום אדם להשיג ולתפוס בדיבורו של הצדיק, א מענטש האט נישט קיין אנונג וואס דער צדיק רעדט, אם לא שתיקן תחילה אות ברית קודש, דעמאלטס קען ער אנהייבן פארשטיין יוכל להבין ולתפוס דיבורו של הצדיק. נו, נאכדעם זאגט דער רבי ווער קען זיך מתקן זיין?

אויף מיין שטענדער דארף זיין כ'האב דאך א סידור ווערט ביי קרישמע א מורא'דיגע מורא'דיגע שטיקל מ'האט גענומען די שטיקל ביי קרישמע מורא'דיגע מ'כאפט נישט אז די סידור איז אויך א ספר פון מוהרא"ש דארפסט אמאל דורך גיין פון אנפאנג דורך גיין אז ס'איז א לימוד. איז ביי קרישמע מען ארבעט מורדיג ארום מוהרא"ש. וויאזוי ארבעט עס? דא זאגט זיך מורדיג. דא זאגסט איך. רבי זאגט אז מען דארף וויינען ווען מען ליינט קרישמע דארף מען וויינען ווער ס'האט פוגם געווען פגם הברית דארף וויינען ביי שמע ישראל און דאס וועט אים העלפן ער זאל ארויסגיין פון דעם שוין נישט האבן קיין קשיות און קיין ספיקות אויף צדיקים און אויפן אייבערשטן אויף אמונה, אין וואס איז עיקר אמונה כי עיקר אמונה צו זיין בטל ומבוטל צום אייבערשטן איז מען נאר זוכה דורך התקרבות לצדיקים און אויסהערן זייער קול און און מקבל זיין זייער עצה אזוי זאגט דער רבי סימן ז' קען נישט צוקומען צו אמונה נאר דורך דעם אי אפשר לבוא אל האמונה נאר דורך אמת מ'קען נישט צוקומען צו אמת נאר דורך התקרבות לצדיקים און פאלגן זייער עצה און וואס זיי זאגן דאס זאל מען מקבל זיין נו, איך האב א מורא'דיגע קשיא, פרעגט מוהרא"ש, אויב אזוי, ווייל אך אי אפשר לשום אדם להשיג ולתפוס בדבריו של הצדיק, אז שום מענטש קען נישט פארשטיין דעם צדיק נאר ווען ער איז מתקן אות ברית קודש, ולכאורה לא שבקת חיי לכל בריה, דעמאלטס לאזט דאך קיינעם נישט לעבן. אבער וואס זאל מען טון מה יעשה המון עם שרובם אינם בכלל תיקון הברית בשלימות כי זעירין אינון בכל דור ווייניג אין יעדן דור וואס זענען זוכה צו תיקון הברית בשלימות איז אויב אזוי איך זאג עס אידיש אויב אזוי דער וואס האט נישט זוכה געווען צו תיקון הברית חס ושלום דאך אפסה תקוה ווייל ער קען דאך שוין נישט מקבל זיין קיין שום עצה פון די תורה ווייל זיין מח איז דאך פארדרייט. און דער רבי זאגט אין סימן ל"ו אז די כלי איז נישט בשלימות אז די כלי איז נישט מסודר די מח איז נישט קען מען דאך גארנישט מקבל זיין. ואדרבה נישט נאר ער קען נישט מקבל זיין לא זכה ווערט דאך עס פאר אים א סם המות חס ושלום ווייל דאס איז דער רבי זאגט אין סימן ל"ו אז ס'ווערט ביי אים ס'קומט אראפ די אור פונעם אייבערשטן אבער ס'ווערט ביי אים אויסגעדרייט ווייל נצטייר אצלו האור בהיפך. און וואס איז דאס וואס העלפט אז איך לערן? און אויך אפילו איך'ל שוין קומען צום צדיק, און דער צדיק וועט מיר זאגן תורה, וועט מיר זאגן מוסר, מה יועיל לו? אדרבה, איך וועל דאך מער מקלקל זיין, ווייל מיין מח איז דאך פגום, דורך פגם הברית קען איך דאך נישט פארשטיין דעם צדיק, אדרבה, ווערט דאך ביי מיר פארקערט, איז דאך נפל פיתא בבירא. א לשון, כ'קען דאך נישט צוקומען צו דעם, מה הועילו חכמים בתקנתם, וואס זענען עוסק כל ימיהם לתקן נפשות ישראל, דורך דעם וואס זענען מגלה די הייליגע תורה, און די עיקר תיקון נפשות ישראל דאך ארויסציען פון פגם הברית וואס דאס איז דאס סוד פון כל התורה כולה, ווייל מען קען דאך נישט משיג זיין רוחניות אלוקיותו יתברך נאר אז מען האט א ריינע זויבערע לויטערע מח דורך תיקון הברית, און ווי קען איך צוקומען? דער רב, דא ליגט באהאלטענע סודות. יש בזה דברים גנוזים הרבה, איך האב פארשטאנען פון רבי'ן, מען האט פארשטאנען פון רבי'ן אז דורך דעם וואס א מענטש, עה א מענטש עיקר העצה איז עיקר אמונה הקדושה, אמונה הקדושה, א מענטש זאגט עס גייט מיך גארנישט אן, איך גלייב, ער גיבט א שפרינג אריין, כ'ווייס איך ווייס גארנישט, וואס ווער בין איך, וואס בין איך, א לאנגע שטיקל, מוהרא"ש זייער שיין, כדאי אמאל צו לערנען, א שטיקל ביי קריאת שמע, וואס א מענטש זאגט איך ווייס גארנישט, איך פארשטיי גארנישט, איך פאלג, איך גיי אנהייבן לערנען, איך גיי נעמען א משניות יעדן טאג זאגן פרקים משניות, איך גיי נעמען א גמרא, איך גיי זאגן דפן גמרא. איך גיי נעמען א זוהר הקדוש, איך גיי אנהייבן זאגן דפים זוהר, איך גיי נעמען א מדרש, איך גיי אנהייבן לערנען מדרש, דער רבי זאגט אויב עס באדערט דאס, איך גיי גיין אין א זייט, איך גיי זאגן הייליגער באשעפער איך וויל זיין א איד, הייליגער באשעפער איך וויל זיין ערליך, הייליגער באשעפער איך וויל זיין אפגעהיטן, הייליגער באשעפער. האב אויף מיר רחמנות, הייליגער באשעפער, עס איז מיר אזוי שווער, עס איז מיר אזוי שווער, הייליגער באשעפער, איך הער ליצנות און איך הער קשיות, און איך האב שוין געטראפן דעם רעבן און דער רבי איז מיך אזוי מחזק, ווי איז א מענטש איז זוכה, טוט די עצות פון רעבן, הייבט אן פאלגן דעם רעבן, הייבט ער זיך אן אביסעלע צו לויטערן, אטאמאטיש קען ער שוין נעמען נאך, אזוי בלייבט ער שוין צוגעבינדן צום רעבן. על כל פנים, מיר לערנען פרשת שלח. יעדע מאל כאפ איך אזא מין התעוררות אדער א פחד אדער א שרעק, וואס גייט דא פאר? אנשים חשובים גייען רעדן קעגן די אייבישטער, קעגן משה רבינו, וואס פארשטייסטו, וואס ווייסטו? יא אבער עס איז געפערליך, געפערליך, געפערליך גוט, ווייסט וואס צו טון, ווייסט נישט וואס צו טון, דאנקט דעם אייבישטן.

נאכאמאל אמונה, נאכאמאל אמונה, נאכאמאל אמונה. די גאנצע תורה איז אמונה, אלע מצוות זענען אמונה, אלעס איז צו ברענגען דעם מענטש זאל וויסן די אייבערשטער פירט די וועלט. האסט נישט קיין פרנסה, האב נישט קיין קשיא, בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך האבן פרנסה. האסט נישט קיין קינדער, נישט קיין קשיא, הייליגער באשעפער איך דאנק דיך און איך לויב דיך פאר אלעס וואס דו טוסט מיט מיר. און איך בעט דיך בתחנונים, קומט. עס קומט מיר גארנישט, איך בעט דיך בתחנונים, אזוי ווי א ארעמאן בעט, רבונו של עולם געב מיר א קינד, בחורים דארפן שידוכים, עס קומט מיר, ברוגז, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיר, העלף מיר, העלף מיר, העלף מיר, זיי מיר מוחל, סאך מאל איז דא זאכן א מענטש האט געטון זאכן און דאס שטערט, שטערט אז די ישועה זאל קומען, דארף מען תשובה טון, בעטן דעם אייבערשטן מאכן א חשבון.

די טאטע מאמע זענען ביי דיר חשוב? טאטע מאמע זענען ביי דיר חשוב? דו גייסט אמאל אריבער צו דיין טאטע מאמע? דו רופסט אמאל דיין טאטע מאמע? ווייסט וואס א טאטע און א מאמע איז? ווארט נאר ווארט נאר נאך אביסל וועסטו עלטער ווערן ווער וועט קוקן אויף דיך ווער'ט קוקן אויף דיך מ'עט דיך אריין שליידערן ערגעץ אין א. אזוי ווי ס'דא ליידער קינדער וואס טוען עס. ס'דא קינדער וואס טוען עס בעיקר ביי זיי איז דא נאר איין אמונה. געלט געלט געלט. געלט געלט געלט נישטא קיין צייט פארענען זיך מיט א טאטע אריין אין א האום. דאס וועט מען טון מיט דיר אויכעט דאס לייגט מען צו. כ'וויל נישט זאגן יא בר מינן ווער'ט קוקן אויף דיך. האסט א טאטע האסט א מאמע רוף זיי אן האסט א טאטע האסט א מאמע גיי אריבער צו זיי פרעג זיי וואס קען איך טון וואס קען איך העלפן ווייסט א טאטע און א מאמע איז ס'איז דאך גלייך א סימן צו דער מענטש איז א ערליכע איד. הער הער הער ווי ער רעדט קענסט קומען קענסט גיין קענסט אויסהאלטן די משפחה קיינער דארף עס נישט ער זאל פארציילן אז עס איז געווען א מענטש האט געגעבן צו עסן פאר זיין טאטן ער האט אויסגעהאלטן ער האט אויסגעצאלט די גראסעריס אוף פרעכע יונגעלייט זיי מיינען זיי קענען רעדן צו זייער טאטע מאמע מיט א זלזול ווייל ער צאלט די גראסעריס ער זאגט יא איך מאנקי וועט דארף גיין איך געב פאר מיין טאטע מאמע געלט קיינער דארף נישט דיין געלט וועסט גיין אין גיהנום מיט דיין געלט? וויאזוי רעדסטו צו דיין טאטע מאמע? וויאזוי רעדסטו צו דיין טאטע מאמע? די הייליגע חכמים דערציילן אז ס'געווען איינער וואס האט זיך אויך געפירט אזוי ווי דיר. געגעבן די קרעדיט קארד, וואס טאטע מאמע דארפן געט ער. די טאטע פרעגט אים אמאל, ער עסט יעדן טאג פיינע פלייש, אסאנע פלייש, ווי נעמסטו דאס? זאגט ער אים, שווייג. וואס הינט בילן אויף בילן מיר זענען הונגעריג וואס וואס וואס וואס וואס פרעגסטו קשיות די גמרא מיר מיר די גאנצע מיר די גאנצע גראסערי ארדער גייט גלייך אריין אין גיהנום אזוי רעדט מען צו א טאטע איך האב שוין איך האב שוין געזען אסאך זאכן אין לעבן. איך געזען איינער האלט ער האלט אויס א טאטע מאמע און און און שוין טאטע מאמע קומען דאך ארויף נאך קינדער ס'איז נישט ביסט נישט די איינציגסטע קינד קומען ארויף אייניקלעך און אויף וועמענס חשבון וואס די געסט זעכט דא און איך צאל עס צאל נישט פיץ ארויס פון דא גיי ארויס פון דא ווער האט דיך גערופן דא רחמנא לצלן אוועק קיינער דארף נישט דיין געלט קיינער דארף דיך נישט האבן ווייל די עשירים חצופים אז וואס פענען מיר

מיין משפחה האט עפעס געוואלט איך זאל פארן אויף אומאן? מיין משפחה האט זיך האט זיך צוגעכאפט צו דעם ווי עפעס א געבראטן? איך וויל פארן אויף אומאן. שוין, ס'איז געווען, ס'איז געווען זייער זייער שווער צו נעמען. אומאן? אומאן איז א. ווען ס'קומט א א נייע זאך אין א משפחה אומאן ווען ס'איז שוין, שוין דא איין קינד, צוויי קינד, א משפחה, א גאנצע משפחה, אלעס קלאפט, אומאן פלוצליך? זייער שווער צו נעמען. און יעדע מאל איך בין אריין צו מוהרא"ש און געזאגט אז ס'באדערט מוהרא"ש איך האב געזען ווי ס'באדערט פאר מוהרא"ש נישט אז איך האב געטראפן אנדערע איך ווייס נישט איך מוז באמערקן אז ווען איך זאג די אנדערע ברסלב'ע מיין איך נישט זאגן יעדער איינער וואס דרייט זיך אין ברסלב ווערט שוין פאררופן אזוי ווי א עכטע ברסלב ס'דא מענטשן וואס

אפשר זאלסטו נישט פארן, אפשר זאלסטו יא פארן, אפשר זאלסטו נישט פארן, אפשר זאלסטו יא נישט פארן, אבער אזא שווערע, נישט אזוי ווי, אה, א נקמה, א נקמה אין די משפחה, ווייסט, גלייך געזען, דא, דא, דא כיבוד אב ואם, דא, דא יראת שמים, דא, דא יראת שמים, דאס קען מען גלייך שמעקן, דאס איז נישט עפעס א, א שפיל, טאטע מאמע איז א שפיל?

אקעי דארף מען זעהן וואס דא גייט פאר, מאכן חקירות און דרישות פיין, גיי אוועק פון די היים. און אמאל האב איך געהאט א שאלה, א קינד זאגט מיר איך דארף רופן די עי סי עס, מ'דארף אוועק נעמען אלע קינדער, מ'טאר נישט זיין דארט, מ'הארגעט די קינדער, מ'ווארפט אראפ די סטעפס, סתם, ס'איז ס'איז נישט געזונטע מענטשן, נישט חס ושלום זיי זענען שלעכט, נישט געזונטע מענטשן, פיין, לאמיר אוועק נעמען די קינדער, ס'איז דא זאכן וואס מ'דארף טון, מ'דארף ראטעווען אידישע קינדער, אבער מיט א זלזול?

דא די שלום בית, נאר פרענדע שלום בית יעדע וואך אבער וואס קען מיר דארף לעם? וויאזוי רעדסטו צו דיין טאטע? וויאזוי רעדסטו צו דיין מאמע? בפרט ווען עלטערן ווערן עלטער, טאטע קען זיך קוים באוועגן, וואס זאל איך גיין ארויף צו אים? פרעגן קען איך עפעס העלפן ברענגען? מיט די גרעסטע דרך ארץ מיט די גרעסטע כבוד. ווי לאנג ווי לאנג ביסטו די זיידע? ווי לאנג ארום? איך האב נעכטן חתונה געהאט, און און היינט צופרי האב איך געהאט א קינד, און היינט נאכמיטאג האב איך היינט היינט פארמיטאג האב איך אפגעשוירן, און היינט נאכמיטאג האב איך בר מצוה געמאכט, און היינט פארנאכט האב איך חתונה געמאכט, און היינט און צוויי שעה צוריק האב איך שוין געהאט א אייניקל, און ווי לאנג נעמט די אייניקל? וואס? ס'גייט נעמען לענגער ווי ס'האט גענומען ביז יעצט, ווי לאנג בין איך די זיידע? איך קען מיך נישט אויפהייבן. וואס? איך האב נישט כח צו זיידי, זיידי קומט און זיידי באבי און זיידי, זיידי און באבי? דאס איז דאס די לעבן פון א מענטש? מיין טאטע און מיין מאמע. נארישע מענטש וואס דו ביסט, לויפסטו העלפן דעם און לויפסטו העלפן דעם, גיי צו דיין טאטע מאמע. זאל איך עפענען א ארגענעזעישן? זאל איך דיך געבן א בעדזש?

דאס איז נישט קיין זאך וואס מ'קען רעדן, דאס איז נישט קיין זאך וואס מ'קען טענה'ן, דאס איז נישט קיין זאך וואס מ'קען בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף אז די לשון הרע וואס מ'רעדט אויפ'ן רבי'ן, ס'זאל נישט אריינגיין אין מיינע עלטערנ'ס אויערן, הייליגער באשעפער העלף אז די לשון הרע וואס מ'רעדט אויפ'ן רבי'ן, די לשון הרע וואס מ'רעדט אויף אומאן, וואס רעדט מען אויף אומאן? ס'פעלט א האר, אלע רעבעס בלייבן אן מנין, ס'פעלט א האר, ווייל די מענטשן דארפן חיזוק, די מענטשן דארפן דעם רעבין, איז אנשטאט זיך אליינס אויפהייבן און מיטקומען אויף אומאן און און און זיין פאר אלע רעבעס דארט אלע חסידות, נע, טאר נישט פארן אויף אומאן, דאס פארן אויף אומאן, מען האט נישט צו רעדן מיט דיר, צו אלע רעבעס קען מען פארן, קיינער ווארפט נישט קיינעם, קיינער צוקריגט זיך נישט, קיינער זאגט נישט גארנישט, צו פאר מען נישט אויף אומאן, דיך ארויסווארפן, צופאקן די גאנצע משפחה מיט דיך, א טאטע, מאמע. קען מען טוהן? און בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף, ס'זאל נישט אריינגיין, ס'זאל נישט אריינגיין די לשון הרע אין מיינע עלטערנס אויערן, הייליגער באשעפער העלף מיינע עלטערן זאלן אויך זוכה זיין זיך מקרב צו ווערן, הייליגער באשעפער, די גרעסטע זאך וואס וואס קען נאר זיין אז מיין טאטע זאל אויך קומען צום רעבן אויף א תיקון, מיין טאטע זאל אויך זאגן דעם תיקון הכללי אין אומאן, בעט עס, האסט מורא? בעט דעם אייבערשטן.

מישט זיך אריין, מישט זיך אריין אין פאליטיק אין משפחה, טיילט איין פארן טאטן וואס צו טון, טיילט איין פאר די מאמע וואס צו טון, טאטע מאמע, איזה נחת, אזא זיי שיינע זאכן, הער זיי אויס, ס'איז הערליך מורא'דיג, דו טיילסט איין דעות אן טאטע מאמע, ווייל דו האלטסט אויס, איך האב אויסגעצאלט, איך צאל אויס ביידע, גיי, גיי לך עמלש, איך נעם ענק אויף האטעלן, עטס דא קומען און עטס ביהעיוון, ביסט א טאטע מאמע? צו קיינעם רעדט מען נישט אזוי, צו קינדער רעדט מען נישט אזוי. אה, וואס ביסטו א האח? כ'האב געהערט אפאר מאל פון ר' יצחק, זיין געזונט און שטארק. נאכן דאווענען שחרית ביי מוהרא"ש, מוהרא"ש די ערשטע זאך גערופן, טאטע, ערשטע זאך, בחורים האבן עס מיטגעהאלטן, ס'איז געווען דאס ערלעדיגן, יענץ ערלעדיגן, איר געדענקט עס אויכעט? איר זענט געקומען שפעטער? און נאכדעם איז מען שוין אוועק? נאכדעם וואס מוהרא"ש'ס עלטערן זענען שוין, האבן שוין נישט געלעבט? אבער איר האט נישט צוגעלייגט קיין קאפ צו דעם אפשר? געהערט פון מיין טאטן. האסט אויך געהערט, ניין? איך האב עס געהערט כמה פעמים. נאך שחרית, צוזאמגעלייגט טלית און תפילין, כיבוד אב. מאכן א טעלעפאן קאל. נו. א תשובה טוהן. טאטע, מאמע.

איך קען מאכן בעדזשעס. איך האב נאך געטראכט, איך זעה, איך מיין גראדע דא ליגט דא א בעדזש מיט א פיקטשער מיט א מיט א נומבער. וואס איז די נומבער? וואס איז די געבן די נומבער? דאבליו בי בי בי איז בארא פארק בי טווענטי וואן. דארפסט מאכן פאר פוד אויך. פארוואס אה... דו האסט עס ליב, דו ווילסט דו ווילסט זיין א מעמבער, קומסט א בעדזש, כ'וועל דיר געבן א בעדזש, עם א בעדזש, מפיץ, עם איז מפיץ, עם, עם בי, מיר מאכן עפעס א נאמען מיט א פיקטשער פון דיר, הענגען אויף דיין שפיגל אין די קאר, גיין אביסל הפצה און מזכה זיין נאך מענטשן, מזכה זיין נאך מענטשן, געבן רבינ'ס עצות, גייט אריבער אויף מענטשן אזעלכע צרות, גייט אריבער אויף מענטשן אזעלכע נסיונות. אויף זיינע נסיונות דער יצר הרע פלאקערט, מענטשן ווערן פארברענט, פשוט כמשמעו, יונגעלייט, עלטערע, פארברענט, דו דו הערסט אויס מעשות פון מענטשן וואס משוגע געווארן, קינדער פארציילן וואס טוט זיך און עלטערן פארציילן, איום ונורא, דו געבסט אים אביסל פון רבי'ן, קענסט אים פליין צוריק שטעלן דעם לעבן, קענסט אים צוריק געבן זיין משפחה, קענסט אים אויסהיילן. מען זאל וויסן וואס הפצה איז, מען זאל וויסן וואס די גרויסקייט איז פון מזכה זיין א צווייטע מענטש מיט א א ווארט פון רבי'ן, א שיחה פון רבי'ן, א דיבור, א בלעטל פון רבי'ן. רבי נתן האט געזאגט עס קומט ארויס יעדן טאג אלפים ורבבות טרייף פסל'ס, איך ווייס נישט וואס איז געווען אין שנת ווען ווען רבי נתן איז נסתלק געווארן, וואס האט שוין געקענט זיין פאר הונדערט אכציק יאר צוריק, הונדערט זיבעציק יאר צוריק, וואס האט שוין געקענט דעמאלטס זיין? ס'איז געווען שווארץ און ווייסע פיקטשערס. יא. יא, ס'איז אלץ געווען. ס'איז נישטא קיין נייע זאכן. אלע תאוות וואס איז דא היינט, אלץ איז געווען. אלץ איז געווען, נאר היינט איז עס אזוי שטארק און גרויס און אסאך. רבי נתן האט געקרעכצט, קומט ארויס אזוי סאך, אזוי סאך פראבלעמען. איין בלעטל פון רבי'ן וועט אלץ פאררעכטן. איין בלעטל פון רבינ'ס ספרים וועט אלעס פאררעכטן. דאס איז די גרויסקייט פון הפצה. יעדע פרט ופרט וואס א מענטש קען נאר צוהעלפן. צו דו נעמסט א גיליון און דו לייגסט עס אראפ אין דיין בית מדרש וואו דו דאווענסט. און א יונגערמאן קומט אריין צובראכן. כ'ווייס נישט, כ'זאל שוין יא אהיים גיין נאכן דאווענען, צו נישט אהיים גיין נאכן דאווענען, וועל אפשר ווארטן א שעה, וועט זיך די ווייב שוין מער בארואיגן, בקיצור, זיך אביסל צעאמפערט, און ער נעמט די בלעטל, און ער זעהט, מען דארף רעדן שיין, מ'דארף זיך איבערבעטן, ער גייט אהיים, האסט געגעבן פאר איינעם א שבת, מזכה געווען מיט א שבת. א צווייטער דרייט זיך ארום, ער וויל מאכן א קבלה און ער ווייסט נישט, ער קען נישט לערנען, עס גייט אים נישט מיט לערנען. זעט א גיליון, א צעטל אז ער קען אנהייבן לערנען חומש פון אנפאנג וואך, פון זונטאג, מעביר סדרה זיין, יעדן טאג אביסל חומש, ס'קומט סוף וואך, שוין געענדיגט די סדרה. איך בין ארויסגעווארפן פון א ישיבה ווייל איך האב דאס געוואלט אריינברענגען, איינער פון די משפחה איז געווען ביי די הנהלה, איך ווייס נישט פונקטליך, וויאזוי איז די משפחה, א שוואגער? שוין, ער זאגט מיר רחמנא לצלן נייע זאכן, וואס איז די זאך פון פון זונטאג מעביר סדרה זיין? רופט זיך אן א צווייטער דארט, דו ביסט מעביר סדרה? זאגט ער ניין, אויף איהם? זאגט ער ניין, אבער. דאס האט דאך נאכנישט צוטון וועגן זונטאג. דאס האט נאכנישט צוטון וועגן זונטאג. איך שטיי אין די זייט, איך איך איך רעד נישט, איך טענה נישט מיט קיינעם, איך שאקל מיט די קאפ. איך בין געגאנגען זוכן א ישיבה, גיי פון די ישיבה, איך האב נישט געהאט קיין פלאץ ווי צו זיין. איך בין געגאנגען אין א זאל, נאך אפאר טעג האט איינער מיר געזאגט מען קען מאכן עפעס א שידוך, עפעס א רב, עפעס א רבי, וויל מאכן א. איינער האט א בית מדרש איז א רעבע אן מענטשן ער'ט אריינגענומען די ישיבה מ'עט געבן א נאמען נאך אים און מ'זאגט יא אדרבה וואס א חילוק וואס נאמען ס'איז דו זע נאר ס'זאל האבן א פלאץ פאר די בחורים וואס קענען אריינלייגן זייער משניות מער פון דעם וועט זיך נישט אינטערעסירן און יענער האט זיך ארויסגעגעבן יענער האט נאכנישט געהאט ער האט שוין געהאט קינדער קליינע קינדער אבער אויב ווען ער גייט חתונה מאכן

בשעת אונז ווילן סיינען א קאנטרעקט, איך האב צייט, דער רעדט און דער רעדט און דער רעדט, איך דארף ענדיגן די חומש, איך האב געבעטן פאר מיין חומש, און ענדיגן מיין חומש, און דער רבי פרעגט מיר וואס איז די חומש יעצט דא דינסטאג? מרס א טאקע איך הייס מרס א בסדר צווייטער האט זיך אביסל געשעמט דארט געזאגט אז מרס א איך ווייס דער ישיבה נוצט אויס די צייט האט נישט קיין צייט צו רעדן סתם אזוי ביפאר ער סיינט קאנטראקט פרעגט ער אבער געהערט איינער האט געזאגט אז איינער האט לשון הרע אויף מיר אז אז אז אז איך טו וואס איך טו אויף מיר און ווען מען האלט מיך פאר איך זאג אז איך גיי זיין גוט, איך שאקל מיט די קאפ, אבער איך טו ווייטער וואס איך טו. סאו ער וויל וויסן, ער וויל וויסן, איז אויב איז מען נישט שטיק געווארן ביי די אינגעלייט ס'געבן א לאך. יא. סאו די בחורים שיך איז צוויי זאכן. פרעגט ער מיר צו צו ס'אמת. זאג איך, ס'איז נישט אמת, איך וויל נישט אמת, זאגט ער מיר, און אפשר שאקלסטו יעצט אויך מיט די קאפ, פרעגט ער מיר אויף א... אז איר ווילט סיינען א קאנטראקט, קען מען סיינען א קאנטראקט, און אז נישט, נאכאמאל, איך בין וואס איך בין, און וואס וויל איך סך הכל, מאכן א ישיבה צוזאמען, און די בחורים וועלן קומען מיט די בעקיטשעס, מיט, מיט, מיט, מאכן א געהעריגע חתונה, זיין א רבי'שע חתונה, און ער פרעגט מיך שטילערהייט, אויף וועם, אויף וועם גייט מען ווארטן שמונה עשרה, אויף מיך צו אויף די ראש ישיבה? איך מעלד זיך פון באר שבע, עזרת דיר, קענסט ארויסקוקן שטילערהייט איך האב שוין אויסגעטראטן, ווארט נאך אפאר סעקונדעס, און און איך וועל שטיין אויף די זייט, וועסט אלץ אויסטרעטן נאך מיר, עס וועט הייסן געהעריג מען ווארט אויף דיר. נעבעך. און שוין. די באס האט אנגעפאנגען לייגן צעטלעך קעגן די ישיבה, האט ער דאס שוין נישט געקענט נעמען, מען איז נאך געקומען סטראשען, האט ער געזאגט שוין, ער נעמט שוין אראפ זיין נאמען. ער האט נישט געקענט ברעכן די קאנטראקט ביז פסח איך האב פארגעסן וואס איך האב געוואלט ארויסברענגען מיט דעם און אוועק געפארן מענין לענין. איך בין געזיצן דארט ביי די מיטינג און און איינער הייבט אן צו שרייען אויף מיר ישיבה וואס פאר נייע זאכן דו ברענגסט אריין מעביר סדרה זיין פון זונטאג קוק די בחורים זענען נישט מעביר סדרה איך דארף זיין זייער מנהל זיי נאכלויפן פרייטאג מיט די תפילין, איך גיי נישט נאכלויפן, איך קען טוהן וואס איך האלט אז מען דארף טוהן, איך קען נישט טוהן זאכן וואס איך האלט אז מען דארף נישט טוהן, איך קען נישט, איך קען נישט, מיין דזשאב זאגט מיר איך זאל מיך אפשניידן מיין בארד, איך דארף נישט די דזשאב, ס'דא אינגעלייט וואס טרימען זייער בארד וועגן זייער דזשאב. ס'איז דא מענטשן וואס היטן נישט קיין שבת וועגן זייער דזשאב. נאכאמאל ער וועט נישט מחלל שבת זיין, ער וועט קוקן נאר די אימעילס. רעדט נאר פון רעדט אזוי. ס'איז דא מענטשן וואס זייער דזשאב זאגט אז ביי אונז קומט מען זיך צאם איינמאל צוויי מאל א יאר מענער פרויען און מ'זיצט צוזאמען. איך דארף נישט דיי דזשאב. איך האב א דזשאב וואס. איך קען הייסן די בחורים לערנען, איך קען הייסן די בחורים גיין אין מקווה, איך קען הייסן די בחורים, איך קען הייסן די בחורים אויסהערן דעם רב, אויך יא א נס ווייל דער רב איז דארט געווען א ערליכע איד, ווען נישט וואלט איך דאס אויך נישט געזאגט. ווילסט מיך אוועקשטעלן אין ישיבה אלס א מנהל און די די די ס'א א פורים זאך, סתם א שטרוי זאק מיט א בעקיטשע אז זיין זיידע איז געווען א רבי און איך דארף זאגן די בחורים מוזן גיין צו זיין טיש, איך זאל זאגן? איך זאג פאר די בחורים וואס איך וואס דער אייבערשטער הייסט זאגן.

וואס איז ארויס עסן? דארט זיצן מיידלעך? זיצן קאפלס? וואס זיצט דא? וואס איז דא? קענסט דאך יעצט קומען עסן אין ישיבה? ס'איז נאר אינטערעסאנט ווען מ'קען קוקן אויף יענע קאפלס? וואס איז די, וואס איז די געדאנק פון ארויסגיין עסן? אז דא מ'עסט מיט נאך מענטשן? איז דא, די אויגן ווערט אויך זאט? ווייל אינדערהיים ווערט נאר, נאר די מאגן זאט? וואס? מ'קען קוקן? דאס? שוין, האב איך דאך געזעהן, כ'געהאט זייער אסאך זאכן וואס כ'האב געקענט דארט פועל'ן אין ישיבה פאר די בחורים. כ'האב עס פארציילט פאר די בחורים אויך, מקווה.

עפען אים יא די מקווה פארן דאווענען. און זיי פארשטייען נישט וואס איך רעד. און דער רב זאגט ער האט דאך גערעכט, אלץ האט ער מיר געגעבן גערעכט. ער האט דאך גערעכט. וועם האסטו גע'קנס'עט יעצט? סך הכל האסט אים אויסגעלערנט נישט צו גיין פאר צופרי שלאפט ער. זאגט אים אז אויב דו גייסט נישט קומען צופרי גייסטו נישט קענען פארן אויף ניאגרע פאלס. דא האסטו אים גע'קנס'עט. ער דארף ניאגרע פאלס, ער וויל פארן אויף א טריפ זיבן שעה, זען ווי די וואסער פאלט אראפ, און צוריק קומען. דאס איז ביי אים, דאס איז ביי אים חול המועד. דאס איז ביי אים אזוי. מיט די מעביר סדרה זיין אויך, איז דער רב אויף גוטע גערעכט. סתם געזאגט, וואס איז די מסכת מ'זאל לערנען? כ'מיין כ'האב עס פארציילט די פאר די בחורים די וואך. וואס איז די מסכת וואס מ'זאל לערנען? זאג איך זיי אפשר לערנט מען מסכת תענית? מ'האט מיך געוואלט איינשלינגען. מסכת תענית? דאס איז דאך א מסכת פון מעשות. שיעור פשוט, די בחורים וועלן זיך מחיה זיין, זיי וועלן אנהייבן זען דעם אייבערשטן, שטייט זיך רצונך הוא.

און דער רב יא געדענקסט מ'האט געלערנט מסכת תענית די ערשטע זמן געדענקסט מ'האט געלערנט מסכת תענית זענען געווארן מנהל געדענקסט געדענקסט שוין נישט אה דו ביסט אריינגעקומען שוין שפעטער אין ישיבה פסח ת ש סמך ז. פסח זמן ת ש סמך ז בין איך געווארן מנהל ביי דיר. כ'דענק דו פלעגסט קומען וויינען פארדעם אז דו ווייסט נישט וואס טון אין ישיבה. ת ש סמך ז בין איך געווארן מנהל ביי ענק. כ'האב געלערנט תענית. און נאכדעם האב איך געהאט נאך א יאר סמך ח. ס'איז געווארן א יאר סמך ח פסח האט מען מיך אריבערגערופן, אקעי, מ'געט דיך נאך איין זמן טשענס, סמך ט. דריי זמנים מנהל, געדענקסט? סמך ז', פסח. מוהרא"ש האט מיר געזאגט דעמאלטס אז דער רב האט מורא מ'וועט אים אויך אוועקשיקן. ווייל ער האט נישט געשטערט די אלע זאכן. פארקערט, ער האט זייער מחזק געווען די בחורים לערנען. על כל פנים מ'איז אריינגעפארן דא וועגן מעביר סדרה זיין. הא? וואס וועט זיין וועסטו אראפלייגן א גליון אין א בית מדרש? ער וועט אריינקומען זען איך קען מעביר סדרה זיין פון זונטאג, ער וועט אנהייבן פון זונטאג לערנען אביסל חומש, ער איז פאריאגט, ער איז פארפלאגט, ער איז צודריקט, ווען, ווי, וואס, יעדן טאג וועט ער נעמען אביסל אפאר מינוט, אפאר מינוט חומש, ער וועט זען ער קען זאגן משניות, ער וועט זען ער קען זאגן משניות, פרקים משניות.

לייגסט אראפ איין גיליון, א מענטש נעמט עס, אים געגעבן לעבן, גייט נישט אריבער קיין טאג וואס זאל נישט באקומען קיין בריוון פון אינגעלייט און פון ווייבעלעך, א מאן האט געטראפן א גיליון, איך האב געטראפן א גיליון, שוין, אלעס איז שוין מסודר, אלעס איז שוין, דאס האט שוין געשלעפט צו נאך, דאס האט שוין געשלעפט צו שיעורים, שטילערהייט זיצן מענטשן און זענען זיך מחיה מיט די הייליגע רבי. אויב כ'דארף געבן א בעדזש כ'דארף שרייבן עם בי דאבליו טערטין וועסטו פילן גוט דעמאלטס וועט גיין הפצה יא? קענסט דיך מאכן א בעדזש עס אויפהענגן אויף דיין שפיגל פון דיין קאר און דו ביסט דו ביסט קאוד דו ביסט קאוד דו ביסט מער ווי קאוד אה לייג א פיקטשער פון דיך מיט א מיט א נאמבער דו ביסט דו ארבעטסט פאר די ארגאניזעישן. זיין א מפיץ, זיך גיין מפיץ זיין אביסל, מחיה זיין און מחזק זיין אנדערע. שוין, אנהייבן נאכאמאל די שיעור וואס מ'האט אנגעפאנגען אנפאנג, מ'לערנט פרשת שלח, מורא'דיגע התעוררות וואס קען געשען מיט מענטשן וואס דער רבי האט דיך ארויסגענומען פון מצרים, האסט פארגעסן די פרשה פון מצרים יעקב, וואס איז געווען שוין פון פרשת. בשלח, פרשת שלח איז נאך פרשת בשלח, ס'איז נישט אזויווי אה שוין אסאך וואכן מ'האט שוין פארגעסן, ס'געווען גלייך נאכדעם, לאמיר גיין אויסטשעקן ארץ ישראל, מ'דארף זען, משה, אויסטשעקן ארץ ישראל, די אייבערשטער זאגט דיך ס'איז די שענסטע פלאץ אין די וועלט. דארף עס גיין אויסטשעקן. און ער קומט צוריק און זיי וויינען, און דער אייבערשטער זאגט, וויינסט? וויינסט אתם בכיתם בכיה של חינם, יעצט וועסט וויינען א גאנץ לעבן. דער אייבערשטער זאל העלפן אז מ'זאל זוכה זיין צו קענען בלייבן אלץ מיט משה רבינו, בלייבן אלץ מיט די הייליגע רבי, קיינמאל נישט האבן, קיינמאל נישט האבן קיין, קיין.

ר' משה, איך בין נישט איבעל, דו האסט שוין אויך טענות? דו האסט שוין אויך טענות? דו האסט שוין אויך עפעס וואס צו זאגן? דו האסט שוין אויך טענות? עס איז געווען איינער וואס איז אריינגעגאנגען מיט אפאר מענטשן און מען גייט אפקערן אים פון די ישיבה. דו האסט שוין אויך טענות? שפעטער, מ'קען שרייען מוצא מרגל. איך דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן, מוהרא"ש האט מיר געשריבן א בריוועלע יארן צוריק, בעט דעם אייבערשטן יעדן טאג, זאלסט קיינמאל נישט קריגן אויף מיר און אויפ'ן רבי'ן. בעט איך דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, העלף איך זאל אלץ בלייבן צוגעבינדן אין זאק, בלייבן מקושר צו די רבי, געדענקען וואס די רבי געט, ווייל די רבי ברענגט א מענטש צו די שענסטע פלעצער, א מענטש א ליידיגע זאק, כ'מיין ער גייט אנגעטון מיט שווארצע זאקן, אבער ס'איז גארנישט, א פעסל קישקעס, די רבי האט געבעטן מ'זאל אים ברענגען גוטע סחורה, גוטע סחורה, גוטע סחורה, קענסט די ווארט? און מען ליידט. דער רבי האט געבעטן מען זאל אים ברענגען, מען פלעגט ברענגען צום רבי'ן מענטשן וואס מ'האט מקרב געווען, איך האב איינעם מקרב געווען, דער רבי ברענג, ברענג א נשמה וואס אין איר זענען תלוי נאך נשמות. אמאל ברענגסט א מענטש, ער שלעפט אונטער זיך פיר טויזנט מענטשן, דאס איז די מציאות, דו ברענגסט א מענטש, ס'קומען, ס'קומען מענטשן, נאכדעם דו ברענגסט א מענטש און בלייבט אין די זייט.

מענטש דארף געדענקען אלץ ווער ער איז, ווער בין איך, וואס, איך האב שווארצע זאקן. דער רבי ברענגט א מענטש צו די העכסטע פלאץ, דער רבי ברענגט א מענטש, א מענטש זאל טראכטן פונעם אייבערשטן, א מענטש זאל לערנען, א מענטש זאל וויסן ווי צו רעדן צו מענטשן, ער זאל רעדן צו טאטע מאמע ווייב קינדער, און געדענקען, רבונו של עולם געדענקען ווער, וואס בין איך, וואס בין איך אן די רבי, וואס האט די רבי געטון מיט מיר, און איך וועל בלייבן א שמש פארן רבין, און איך וועל בלייבן באדינען דעם רבין, און איך וועל ווייטער העלפן דעם רבין, איך וויל בעטן אלע אנשי שלומינו אנשים נשים וטף, מען דארף עוסק זיין אין צדקה, מען דארף עוסק זיין אין צדקה. ס'איז דא אינגעלייט וואס זענען עוסק א גאנץ יאר אין צדקה, זיי גייען יעדן טאג נאך געלט, און ס'איז בכלל נישט קיין בושה פאר זיי, מען האט א בייטל, מען האט אמאל געמאכט דא פאר די אינגעלייט, ער דאווענט אין די שול, ער דאווענט אין יענע שול, כ'האב א בייטל, תלמוד תורה היכל הקודש, ישיבה היכל הקודש, כולל היכל הקודש, בית חינוך היכל הקודש, נישט קיין חילוק וואס. גייט ארום זאגן יא דאס ברענגט נאך איז דא איינמאל א יאר וואס מען בעט צדקה א גאנץ יאר דא מען בעט צדקה א גאנץ יאר און ברוך השם ברוך השם אנשי שלומינו האבן מורא'דיג הכרת הטוב און עס האלט זיך אויס א כולל פון אנשי שלומינו עס האלט זיך אויס די מוסד און עס האלט זיך אויס א ישיבה עס האלט זיך אויס רענט מען קומט איינמאל א יאר גיי בעט דיינע שכנים ווער זענען נישט כ דו שעמסט דיך פון דיין שכן צו זאגן אז דו ביסט ברסלב? דיין שכן ווארט זאלסט אים זאגן, אפשר ווילסטו געבן עפעס פאר מיין ישיבה? דו וועסט זיין סורפרייז, דו וועסט זיין סורפרייז אז דיין שכן פון וועם דו שעמסט דיך וועט דיר זאגן אה, טאקע דו גייסט דא וויל איך דיר געבן ווייל איך האב אויך הנאה פון דער פלאץ. זייער אסאך מענטשן האבן הנאה, זיי דארפן נישט די אייגענע געלט, שכן, א חבר, איך גיי נאך געלט פאר מיין זון'ס ישיבה.

אין ברסלב האט דער רבי געבעטן די חזן דארט עפעס ער זאל אנהייבן צו זינגען און ער איז געווען א מתנגד ער האט נישט געוואלט זינגען נאכדעם איז געווארן והוה מה דהוה מיט אים האט דער רבי געבעטן א צווייטן זאל זיך אנהייבן זינגען און יענער האט נישט געקענט זינגען דער רבי האט געזאגט וואס שעמסט דיך וואס שעמסט דיך די וועלט איז באשאפן פאר אונז

דו שעמסט דיך פון דיין פלאץ, פארקערט דו שטעל דיך אויף און גיי צו, אין ארץ ישראל מאכן זיי א מורא'דיגע מורא'דיגע שפיל, א היינט גייט דאך אלעס אזוי, וואס יענער טוט דאס טו איך, אז יענער טוט עפעס, וואס איז נארמאל? שלום דו ביסט דאך א עכטע נארמאלע מענטש, וואס איז נארמאל? וואס איז די אפטייטש פון נארמאל? דאס כאפסטו נישט אויף מער, דאס איז די עיקר דא צו כאפן. וואס איז נארמאל? טייטש מיך די ווארט לייג אריין סערטש עס וואס טייטש וואס איז די דעפענישן פון נארמאל? וואס איז נארמאל? וואס טייטש מאטי נארמאל? יענקי, וואס טייטש נארמאל? וואס טייטש נארמאל? וואס די דריי בלאקס ארום מיין הויז, וואס די מענטשן טוען? יא? למשל איינער ווייזט מיר יעצט אז ס'איז געווארן א נייע נארמאלע זאך, אבער באמת א נארמאלע זאך אז אז. די טאג פון א בירטדעי, מען קומט, מען קויפט א קעיק און מען שמירט אריין יענעמ'ס פנים. וויאזוי הייסט עס? סמעש קעיק? וויאזוי הייסט עס? האט א נאמען? וויאזוי? קעיק סמעש. ניין, וואס לאכסט דו? דאס איז א נארמאלע זאך. מען טוט עס שוין אפילו אין ישיבה, עס איז געווען יעצט א ישיבה, א מגיד שיעור האט זיך פאררעדט פאר די בחורים אז מארגן גייט זיין זיין געבורטסטאג, און די בחור, ער האט נאך נישט געוויסט פון די קעיק סמעש, ער האט נאך נישט געוויסט וואס ווארט אים, די בחורים האבן געברעגט א, די בחורים געברעגט א קעיק, און וואן טו טרי, אריין אין די פנים, ער האט קודם געמיינט אז ס'איז חוצפה, און נאכדעם האט ער אהיימגעשיקט די בחורים, ווען די עלטערן קומען זאגן אז דאס איז די נארמאלע זאך, דאס טוט מען פאר די זיידעס, פאר די באבעס, דאס דאס איז נארמאל, ווייל דאס טוען מענטשן, ווייסט וואס איך מיין? דאס איז נארמאל, וואס הייסט נארמאל? וואס איז נארמאל? האסטו נישט געהערט פון דעם? א נארמאלע מענטש. אז מ'גייט הפצה ס'קומט ארויף א מפיץ אויף א באס, מיט בעגס, ספרים, צדקה, ברסלב, מענטשן רירן זיך נישט פאר שרעק ווייל איך געב א קוק אויף די גאנצע באס און ס'איז נארמאל נישט צו נעמען, סאו א מפיץ קען דורכגיין נאך א באס, נאך א באס, נאך א באס, ס'פארגייט אים די אפעטיט, וואס טוען זיי? זיי גייען צוויי מפיצים, איינער זעצט זיך, איינער גייט ארויף א גאס פריער, זעצט זיך אין בעק פון די באס, נאכדעם צוויי גאסן קומט ארויף א אמת'ן מפיץ און ער הייבט אן און יענער געט א שריי, מה? ברסלב? אה! נשמה! חיות! ממש חיות! און ער גייט אן גייען און די גאנצע עולם הייבט אן כאפן כאפן ווייל ס'איז נארמאל ווייל ער האט געזען איינער שרייט אז ס'איז יוי! ס'איז מיין חיות! זאגט יענער דאס איז א מורא'דיגע חכמה, זאגט יענער דאס איז כסדר אין באסעס, פאר טרעין, איינער מאכט זיך אז ער דרימלט, ביי טעלעפאן, פלוצלינג קומט ארויף א מפיץ, און אוי איך ווארט שוין אזוי לאנג, כ'האב באקומען פאראיאר א ספר, דאס איז ממש א חיות וואונדער, די גאנצע וועלט בעט דיר נעם, וויאזוי איז דאס, ווייל ס'איז נארמאל, ווייל כ'האב געזען איינער נעמט, איז נארמאל, פארשטייסטו? דארפסט דיך גארנישט שעמען צו גיין בעטן נאך א שכן ווילסט געבן געלט פאר די מוסד? פארוואס? וועסטו באלד זען, ער העט דיר זאגן איך האב חיות און איך האב חיות און איך האב כ'האב באקומען שלום בית פון דעם, כ'האב נישט געוואוסט, איך האב געמיינט, כ'האב זיך אלץ געמיינט איך דארף מיך קריגן, כ'האב נישט געוואוסט אז כ'האב געהערט א שיעור אז א ווייב איז איבערגעשטרענגט, א ווייב זאגט, ס'איז גארנישט אז א ווייב זאגט, ס'איז גארנישט, די שענסטע און די בעסטע און די זיסטע און די געלונגענסטע, איבערגעשטרענגט, קענסט דיך גיין, דארף דיך נישט האבן, מוחל טובות, סתם א מענטש הערט דאס, עקסיוז מי. איך מיין, עקסיוז מי, איך מיין, איך צאל רענט, איך ארבעט, וואס? שרייסט אויף מיר? מ'קומט א מינוט שפעט? האסט געהערט א דרשה? ס'איז גארנישט, ס'איז גארנישט. איינע פון דיינע קליינע קינדער האבן שוין אמאל געשריגן אויף דיך, דאדא טאטי? און איז געווארן ברוגז? פארוואס נישט? ווייל ער ווייל ער ווייל ער ווייסט נישט וואס מיינט דאדא. יא? פעכי מאמי איז ברוגז אויף אים? פרעג אים, שטויב קען ער נאך נישט פרעגן, ער איז נאך קליין, ער וועט עלטער ווערן זאגן ער האט נישט געוויסט דעמאלטס מיינט פעכי, ער ווייסט נישט, ער האט געגאנגען אין חדר ער געהערט עפעס א א יונגעל זאגט פעכי זופ פעכי טשולנט אה ער האט געמיינט דאס איז די נייע ווארט וואס מ'דארף זאגן, זאלסט נישט ווערן באליידיגט אז די ווייב זאגט דיר א ווארט, גארנישט געשען, זאגן איך האב דיך נאך אלץ זייער זייער זייער ליב. אבער איך ווייס נישט און איך ווייס נישט אז איך האב רחמנות אז האסט חתונה געהאט צו מיר ווייל ווייל איך בין גארנישט ווערד און איך בין נישט געלונגען איך האב דיך זייער זייער זייער ליב אבער מיין מאמע האט געזאגט אלץ אלע יארן אויף מיר אז איך וועל נישט קענען חתונה האבן און איך זעה טאקע אז איך קען נישט חתונה האבן איך האב דיך זייער זייער ליב. אבער איך ווייס מיין שוועסטער האט מיר געזאגט אז איך דארף גיין אויף העלפ איך דארף גיין איך בין נישט איך איך קען נישט געהעריג אויפרוימען איך קען נישט צוזאם נעמען די הויז זאגט מיין פרוי עס קומט פרעשור פרעשור פון א פון א שכן און פון א פרענד און פון א שוועסטער און מ'דארף אויב איך קען נישט אויפרוימען איך דארף גיין אויף טערעפי און אויף העלפ האב דיך זייער זייער זייער ליב אפשר די אלע געלונגענע וואס רוימען אויף דא זייער שטארק און ס'שפיגלט זיך שטארק, אפשר די דארפן גיין אויף העלפ? א אידישע הויז, מ'האט קליינע קינדער, ס'טוט זיך, ס'פארט, ס'גייט, ס'איז איבערגעדרייט. מ'וועט עלטער ווערן, די קינדער וועלן שוין אביסל ארויסהעלפן, מ'וועט חתונה מאכן די קינדער, דעמאלט וועט זיין דא שא, שטיל, און מ'וועט זיצן אויף די קאוטש און מ'וועט קענען פארברענגען און די אייניקלעך וועלן קומען און מ'וועט טיילן די לאליס מיט די קענדיס. יעצט איז עס די צייט וואס. וואס ס'טוט זיך וועש מיט לעגאוס מיט קליקס מיט איבער קעיר נישט. און א פרענד האט איר געזאגט אז מען דארף זי דארף גיין אויף העלפ און ווילסט הערן א גוטע דזשאוק און זי גייט אויף העלפ צו א אלטע מיידל וואס האט גארנישט צו טון אין דער היים ניטאמאל די בעט קען זי זיך מאכן אלטע מיידל אז ס'וועט אויספעלן אנהייבן רעדן מיט נעמען אויכעט אלטע מיידל. און זי זאגט אז דו דארפסט קעיר נעמען פון דיך און קודם זאלסטו אויפהערן צו דארפסט אנהייבן דיך סופארטן און סטאפ גלייבן דיין מאן ס'איז א פלא'דיגע זאך אז די רבנים זאגן גארנישט דאס איז נאך די גרעסטע פלא זאלסט נעמען א שטעטעלע נעם א אידישע שטאט מ'זאל נישט זאגן קיין נאמען וויפיל פראצענט מענטשן גייען דא שטילערהייט אויף העלפ וואס רעדן זיי די העלפערס? וואס רעדן זיי? די העלפ וואס וואסערע העלפ געבן זיי? וויפיל גיטין האבן זיי א שייכות? וויפיל סעפערעישאנס האבן זיי א שייכות? וויפיל צופליקטע משפחות האבן זיי? האבן זיי געמאכט? קיינער רעדט נישט. זיי גייען אויף העלפ צו א אלטע מיידל וואס האט זיך נאך נישט געקענט אויסקלויבן א שידוך. אייבערשטער העלפן ז'מיר ווייטער קענען עוסק זיין אין הפצה, עוסק זיין פארשפרייטן דעם רבי'ן.